אבער ווייל איך בין אליין מיין פארזיצער, וויל איך, איידער איך טרעט צו צום עצם הענין, קלאר מאכן אפאר זאכן. ערשטנס, בעט מען מיר צו מאכן אפאר מעלדונגען, וועל איך עס פארליינען פאר אייך. הערט מען דארטן אויפן מיקראפאן? יא. גוט. אט אזוי. זונטאג דעם זעקסטן יוני אכט אזייגער אין אוונט וועט דא אין זאל פארקומען די אכטע יערליכע פריזן אויסטיילונג פונעם יוד יוד סיגאל קולטור פאנד, אריינגאנג איז פריי, אלע זענען געלאדענט זיך צו באטייליגן אין אט דער וויכטיגער ליטעראטור און קולטור שמחה. אלע ווייסן שוין וואס דאס איז, נישט דאס ערשטע מאל.

און דריטנס, די צוויי לעקציעס פון פראפעסאר דאקטאר משה שולוואס וואס האבן געזאלט פארקומען שבת דעם צוועלפטן און זונטאג דעם דרייצנטן יוני וועלן נישט פארקומען, זענען אפגעלייגט געווארן אויפן קומענדיגן סעזאן. די לעקציעס פון דאקטאר שולוואס וועלן פארקומען שבת דעם עלפטן סעפטעמבער אין אידיש און שבת דעם אכצענטן סעפטעמבער אין ענגליש. און די צווייטע זאך וועגן דעם היינטיגן פראגראם. ראשית איז כדאי צו וויסן אז דער היינטיגער פראגראם ווערט דורכגעפירט דורך א גרופע וואס איז באזונדערס אריגינעל מיט איר פארשיידנארטיגקייט, מיט איר צוזאמענשטעל פון א תלמיד פון דער עלעמענטאר שולע, פון די אידישע פאלקשולן און פרץ שולן, דורך תלמידים פון דער ביאליק שולע, וואס געהערן צו א ספעציעלער גרופע אנגעפירט פון דורא וואסערמאן, און וואס איינער פון זיי האט אגב ערשט דאנערשטאג גראדואירט ביאליק שולע און געהאלטן זייער אן איינדרוקספולע געזעגנונגס רעדע אין אידיש, עס איז איז לייבל באטוויניג אז איר פאטשט דארף איך נאך שוין זאגן וועמען איך מיין אויך, און ביז צו מיטגלידער פון דער טעאטער גרופע ביי דעם סיידי בראנפמאן צענטער וואס ווערט אנגעפירט שוין אסאך יארן פון דורא וואסערמאן די טעאטער קינסטלערין וואס פירט אן אויך מיט דעם היינטיגן אוונט. צווייטנס איז כדאי צו באמערקן אז מוזיק צו די לידער פון אברהם רייזן וואס וועלן דא היינט געזונגען ווערן זענען פארפאסט געווארן פון די פאלגענדע קאמפאזיטארן, אלף בערנשטיין, שמואל בוגאטש, מיכל געלבארט און לאזאר וויינער, אויסער צוויי לידער וואס זייער מוזיק קען באצייכנט ווערן ווי פאלקס מעלאדיעס. און אויסגעלערנט די גרופע זינגען די לידער האט דער געזאנגלערער חבר באטוויניק וואס איר זעט אים היינט ביי דער פיאנא זיין זיין באגלייטונג. דריטנס, אז אלץ וואס איר וועט היינט הערן און זען, סיי אין געזאנג, סיי אין דעקלאמאציע און סיי אין דערציילונג, אלע טעקסטן, געהערט דער פען פון אברהם רייזן, ווייל אויף די מעלדונג אויפן קענעדער אדלער האט מען געקענט מאכן א טעות. נאר דער אפקלייב און די נאראציעס און דער אריינפיר זענען געמאכט געווארן פון שמשון דונסקי. דערביי וויל איך צוגעבן אז לכתחילה איז דער פראגראם אויפן היינטיגן אוונט געווען היפשלעך גרעסער און ברייטער און טאקע מער רעפרעזענטאטיוו פארן גרויסן דיכטער. אבער צוליב באשטימטע באדינגונגען איז דער פראגראם פארקלענערט געווארן און קליינע שינויים זענען אין אים אריינגעטראטן, אריינגעבראכט געווארן דורך דער אנפירערין פון דער גרופע אונזער דארע וואסערמאן. און נאך עפעס, וואס איז מסתם אלען באקאנט, דער היינטיגער אווענט ווערט דורכגעפירט דורך דער אידישער פאלקס ביבליאטעק מיטן ארבעטער רינג, און איך זאג דא די ביידע ארגאניזאציעס אין אייער אלעמענס נאמען א הארציגן דאנק. און לסוף, איידער איך טרעט צו צום עצם הענין, איז כדאי אויסצורעכענען די נעמען פון די טיילנעמער אין היינטיגן פראגראם לויטן אלף בית, און איך וועל בעטן יעדן איינעם פון זיי אויפשטיין ביים דערמאנען דעם נאמען. לייבל באטוויניק. סענדערל באטוויניק. נענסי דרייזנער.

און אפשר מיט שלום עליכם'ן, איז רייזן דער סאמע פאפולערסטער און סאמע געלייענטסטער אידישער שרייבער. ווען די אפיציעלע קריטיקער האבן זיך נאך מיט אים קיין עצה נישט געקענט געבן, ניט געקענט פארדייען זיין אויבנאויפיגע לייכטקייט, האט זי שוין דאס פאלק אויפגענומען מיט אפענע ארעמס און מיט גרויס ליבשאפט. נאך מער, וואס מער דאס פאלק האט אים אנערקענט און אנטקעגנגעטראגן ליבשאפט און אנערקענונג, אלץ מער האבן זיך צוערשט די אפיציעלע קריטיקערס געפונען אין א קלעם, און די באצייכנונג פאר אים איז א לאנגע צייט געווען פאלקס שרייבער. געמיינט האבן זיי מיט דעם צו זאגן אז ער איז נאאיוו און פרימיטיוו. ערשט שפעטער האבן די קריטיקער עס איינגעזען אז רייזן'ס פשטות שטאמט נישט פון פרימיטיווקייט, אז אין דער דאזיגער פשטות ליגט אפט טיפע סימבאליק. ניט אומזיסט איז שלום עליכם געווען איינער פון די סאמע ערשטע באוואונדערער זיינע. ניט נאר האט רייזען אים פארכאפט מיט זיין עכטן הומאר, ער האט גלייכצייטיג דערפילט די טיפע טראגיק און דעם ווייטאגליכן צער און די טיפע ליבשאפט, וואס איז געווען דער סאמע הינטערגרונט פון זיין הומאר. אוודאי טרעפט איר נישט ביי רייזענען קיין הויכע רייד, ער פליט נישט אין די הימלען, און לעבט נישט אין געהויבענע פאנטאזיעס. אנשטאט דעם איז ער אינגאנצן אפגעגעבן דער ערד, און די ליידן פון מענטשן אויף דער ערד פילן אן זיין הארץ. האט דאס פאלק עס דערפילט און אים אנטקעגן געטראגן ליבשאפט און אנערקענונג. איז ניט קיין וואונדער וואס שלום עליכם, וואס האט געקענט דאס פאלק מער ווי עמיצער אנדערש, האט אים אנטקעגן געטראגן באוואונדערונג און אנערקענונג. ווייל דער דאמינירנדיגער שטריך אין רייזענס שאפן איז טיפע ליבשאפט און רחמנות, און ס'איז באמת א גרויסער וואונדער, דערצויגן און אויסגעוואקסן אין גרויס דחקות, א דחקות, אן ארעמקייט וואס האט אנגעהאלטן אויך יארן שפעטער, ווען ער איז שוין געווען א ברייט און ווייט אנערקענטער שרייבער ביי אידן. איז רייזען, אנשטאט צו ווערן פארביטערט און זיך ארומטראגן מיט האס און שנאה, און אנשטאט די נשמה און דער טעם פון זיין שאפן זאל טראגן א סאטירישן און סארקאסטישן כאראקטער, אנשטאט דעם איז זיין שאפן דורכגעזאפט מיט ליבשאפט און מיט רחמנות צו די ארעמע און קליינע מענטשן, ליבשאפט צום פשוט'ן ארעמען פאלק. און די דאזיגע ליבשאפט איז געגאנגען האנט אין האנט מיט זיין גרויסע ליבשאפט און רחמנות צו אלץ אין דער וועלט וואס ליידט און באדט זיך אין יסורים. זענען טאקע אסאך פון זיינע לידער געווידמעט יענע וואס קעמפן פאר א בעסערער וועלט, פאר א מער גערעכטער וועלט, א וועלט אין וועלכער אלע תפיסות און אלע ווענט צווישן מענטש און מענטש, צווישן פאלק און פאלק, זאלן צעשטערט ווערן, און גערעכטיקייט און פרייהייט זאל זיין די נאטירליכע רעכט פון יעדן איינעם. און גלייכצייטיג מיט לידער וועגן פאגראמען, וועגן אידישן נע ונד זיין, געפינט איר ביי אים אויך לידער וואס גיבן פאעטישן אויסדרוק דעם גרויסן שוידער פון מלחמה און די שטארקע בענקשאפט פון דער מענטשהייט נאך אן אמת'ן שלום אויף דער וועלט. אפט קומט פאר א קאמף אין רייזנ'ס נשמה. פון איין זייט איז ער אן עכטער ליריקער, א גאטס-געבענטשטער פאעט, וואס האט שוין אין זיין צייט בארייכערט די אידישע פאעזיע מיט פארשיידענע פאעטישע פארמען,

ווען עס איז געגאנגען אין פרינציפן אז ער זאל אפילו א קלאפ טון מיטן פויסט אין טיש. ער טראגט אבער קיינמאל נישט קיין שנאה צו די וואס זענען שולדיג אין יענעמ'ס ליידן. אן אויסגעשפראכענער סאציאליסט פון זיינע יונגע יארן אן. געפינט איר אבער נישט ביי אים קיין האס צו מענטשן פון די עקספלואטירנדיגע קלאסן. טיף אין אים האט געלעבט דער אלט אידישער פרינציפ פון יתמו חטאים ולא חוטאים, זאלן אונטערגיין די זינד, אבער נישט די זינדיקע. זיין איבערצייגונג איז אז נישט דער מענטש, דער יחיד, איז שולדיג אין די ליידן פון דער וועלט, נאר דער סיסטעם, די ארדנונג. און ריכטיג האט זיך שפעטער אויסגעדריקט איינער פון זיינע קריטיקערס, ווען מען שטעלט אים אוועק אנטקעגן ניקאליי דעם צווייטן אין יענע טעג פון רעוואלוציע, רעאקציע און פאגראמען, און מען גיט אים א ביקס אין דער האנט, וואלט ער אנשטאט אריינשיסן אים א קויל אין קאפ אריין, אריינגעשאסן א פארציע מוסר, פע ניקאליי, נישט שיין אזוי צו האנדלען. אנשטאט א גרויסער באניינער צו זיין, ווי מענדעלע איז מערסטנס געווען, איז ער געווען א גרויסער באיאער, א גרויסער זאגער פון יא צום לעבן, און דאס איז צו באמערקן אין זיין באציאונג צו שרייבערס, פארלעגערס, און אנדערע מענטשן פון זיין קרייז. דערפון שטאמט נאך א דערשיינונג, מען פלעגט אפטמאל האבן טענות צו אים, הלמאי ער גיט צו שנעל שרייבערישע סמיכה צו אנהייבער שרייבערס וואס האבן נאכניט ארויסגעוויזן קיין באזונדערן טאלאנט, און מען האט אים ווי ביאליקן מיט האלב חוזק גערופן דער שר המסכים אנשטאט שר המשקים, שר המסכים, דער וואס גיט אויף אלס זיין הסכמה. אבער אויך דאס האט זיך גענומען פון זיין איינגעבוירענער גוטסקייט, און ווי האט אים איינער אריינגעלייגט ווערטער אין מויל, וואס איז דער שרייבער שולדיג נעבעך אויב ער קען נישט בעסער? ווי אן עכטער פאלקס פאעט טראגט ער א באזונדער ליבשאפט צום קינד, ווידעראמאל א נשמה'דיגע קרובישאפט צווישן אים און שלום עליכם'ען. האט ער א היפשע צאל קינדער-לידער, סיי וועגן מאמענטן פון צער און ווייטאג, וועגן ווען דעם קינד'ס נאך ניט אויסגעפרואווט הארץ קען נישט באנעמען די גרויזאמקייטן פון דער וועלט, סיי וועגן דערהויבענע און פריידיגע מאמענטן, וועגן אידישע יום טובים, ווען דאס קינד לעבט דורך מער ווי ווער עס איז אנדערש די פייערליכקייט וואס שפרייט זיך אויס איבער די ארעמע אידישע שטיבלעך פון די אמאליגע שטעטלעך. זיין ליבשאפט צום פאלק האט זיך נאטירליכערווייז אויסגעשפרייט אויך אויף די פאלקס שפראך, אויף אידיש. נעמט ער גאר אן אקטיוון אנטייל אין דער טשערנאוויצער קאנפערענץ פון נײַנצן הונדערט אַכט, וואס האט פראקלאמירט גלייכבארעכטיגונג פאר אידיש, און ווי א פועל יוצא פון זיין ליבשאפט צו אידיש און צו אידישער ליטעראטור, באַנוגנט ער זיך ניט נאָר מיטן שרײַבן אַליין. פֿון צײַט צו צײַט רעדאַקטירט ער צײַטשריפֿטן, ווערט אַ מאָל אַפֿילו אַ פֿאַרלעגער. דורך דעם ברענגט ער אַרײַן פֿון איין זײַט אייראָפּע אין דער ייִדישער ליטעראַטור דורך איבערזעצונגען פֿון די גרויסע אייראָפּעיִשע מײַסטערס, און פֿון דער אַנדערער זײַט העלפֿט ער דורך דעם צו פֿאַרשפּרייטן און פּאָפּולאַריזירן שאַפֿונגען פֿון ייִדישע שרײַבערס. געבוירן געווארן איז רעיזען פונקט מיט הונדערט יאר צוריק דעם צענטן אפריל אַכצן זעקס און זיבעציק. שוין צו אַכט ניין יאר האט ער אנגעהויבן שרייבן און זיין באבע האט אים געצאלט דעם ערשטן האנאראר, און ער האט טאקע א דערציילונג מיטן נאמען מיין ערשטער האנאראר. אין יענעם עלטער האט ער אפילו א צייטשריפט ארויסגעגעבן, אליין זי אויסגעפילט, איבערגעשריבן אין עטליכע קאפיעס, און פארקויפט זיינע רייכערע חברים צו פינף קאפיקעס א קאפיע. צו פערצן פופצן יאר דרוקט זיך שוין זיין ערשטע קארעספאנדענץ אין פעטערבורגער פאלקסבלאט, און צו דער זעלבער צייט דרוקט זיך אפ זיין ערשט ליד אין פרצ'ס אידישער ביבליאטעק, און דאס איז געוועזן נאטירליך א געוואלדיגע דערגרייכונג דאן. געשטארבן איז רעיזען דעם איין און דרייסיגסטן מערץ נײַנצן דרײַ און פֿופֿציק צו זיבן און זיבעציק יאר, און איבערגעלאזט א רייכע ירושה וואס האט ניט נאר בארייכערט אין איר צייט אונזער אידישע ליטעראטור, און אויסגעטראטן א נייעם וועג פון קינסטלערישן אויסדרוק פאר יונגע, ערשט אויפגעקומענע אידישע שרייבערס. דאזיקע ירושה זיינע איז אין פולן כח אויך היינט צו טאג צו בארייכערן און באפרוכטיגן אונזער איצטיג קולטור לעבן. וועלן מיר היינט צו זיין הונדערטסטן געבוירן טאג פארברענגען א קליינעם טייל פארברענגען א קליינעם טייל פון זיין רייכער ליטערארישער ירושה אין ליד, אין דערציילונג, אין געזאנג. אוודאי קאן אונזער היינטיגער פראגראם נישט געבן קיין פול בילד פון אברהם רייזענס רייכע ירושה.

מיר וועלן אנהייבן מיט א ליד וואס איז זייער כאראקטעריסטיש פאר אברהם רייזען, סיי אין זיין לעבן סיי אין זיין שאפן זענען די הויפט מאטיוון געווען גוטסקייט, ליבשאפט,

יעדער מענטש בלויז שפילט זיך, שפילט זיך ווי א קינד. קוק מיט פאטער אויגן אויפן קורצן שפיל. גיב זיך אפט א בייזער, אבער ניט צופיל. און די קינדער שפילן ביז פארגייט די זון און זיי גייען שלאפן, ס'איז קיין בייז דערפון. איך טראג א הארץ פול מיט ליבע, איך בין מיט ליבע רייך. אברהם רייזען האט געקראגן זיין דערציאונג אין חדר און ישיבה ווי אנדערע אידישע אינגלעך אין יענע טעג, און ווי אסאך ארעמע אינגלעך האט ער געדארפט עסן טעג אויף פרעמדע טישן

זיי געדינט פאר א בעט. איינדעקנדיג זיך מיט זייערע לאנגע צעריסענע בגדים'לעך, האבן זיי אין חלום געזען זייער שטעטעלע, זייער געסל, דאס שטיבעלע. און געזען דעם טאטן מיט דער לאנגער בארד, מיט די אויסגעלאשענע אויגן, מיטן געבויגן רוקן. און געזען די מאמע, מיטן לאנגן, בלייכן, אומעטיגן פנים. און געהערט ווי די קליינע ברידערלעך און שוועסטערלעך קריגן זיך, רייסן זיך פאר א שטיקל הערינג. און זיי האבן נאך געחלומט חלומות פון דער היים. און אינדערפרי האבן זיי געבענקט און עס פלעגט זיי ציען, און דעמאלט פלעגן זיי לויפן אויף דער אכסניא פרעגן ביי די באלעגאלעס א גרוס צי א בריוועלע פון דער היים. און די באלעגאלעס זענען געווען גוטע אידן. האבן געהאט ווייכע הערצער.

טעגליך פארפאלן ווערן צעטומלט, קראצנדיג זיך אין די פאטיליצעס, פלעגן זיי יעדן ענטפערן, אט באלד באלד געפין איך, ניין, דאכט זיך פאר אייך האב איך גארנישט. ביז דעם עלטערן ברודער בערל'ען פלעגט דאס געדולד פלאצן, און א פארביסענער, שיער ניט פונאנדערוויינענדיג זיך פאר פארדרוס, פלעגט ער קוים אויסרעדן, האט רב לייזער א בריוועלע פון טאטן? נאָר לײזער פֿלעגט אָדער פּלוצלונג ניט װערן אַנטלױפֿן אין גאַס אַרײַן מיט װעמען עס איז, אָדער זײַן פֿאַרטראָגן אין שמועס. בערעלע פֿלעגט זיך קױם דערװאַרטן אױף עפּעס אַן ענטפֿער, װאָס לײזער האָט אים, ניט קוקנדיק בערעלען אין פּנים, קאַלט אַרױסגעזאָגט, ניטאָ! ניטאָ!

מוז אוודאי צוהאקן אויף ס'נייע און די מאמע, זי מוז קעמען חנה'לע אין די האר, און חנה'לע מוז אוודאי וויינען.
גענוג צו רעדן נארישקייטן! אפשר איז עמיצער גאר געשטארבן? גיי גיי משוגענער, אז מען שטארבט זאגט מען דאך אן. אפשר האט מען אנגעזאגט און די באלעגאלע גיבט אונז ניט איבער.
באלעגאלע. שאא נארעלע, איך לאך דאס, אלע לעבן.

הייב אן העכער! דא קען מען אויך שרייבן א שורה, וואס האסטו אזוי ווייט אוועקגעשטעלט דעם לאהובי?
וואס זאל איך אים שטעלן, אויפן הימל וואס? טומל מיר ניט, גיי אוועק, איך וועל דיר לאזן א האלבע, גוט?
גענוג שוין!
עס איז נאך ניט קיין האלבע? מיר קומט דאך מער ווי א האלבע! איך דארף נאך פארמסר'ן לעזער דעם באלעגאלע, איך דארף שרייבן וויפיל בלאט גמרא איך האב אפגעלערנט.

נאָר יאַנקל האָט ניט געקענט ענטפֿערן. די טרערן האָבן אים געװאָרגן און ער האָט אַ פֿאַרצװײפֿלטער אַ פֿאַל געטאָן אױף דער װאַנט. דאָ האָט שױן בערל אױך ניט געקענט אױסהאַלטן און דאָס שטיבל איז פֿול געװאָרן מיט יאָמער.
דירעקטן אפקלאנג פון דעם לעבן פון די ישיבה בחורים הערן מיר אין זיין ליד מאי קא משמע לן.

און אויף עולם הבא ווארטן. די דאזיקע שווערע איבערלעבונגען אין דער יוגנט ווירקן אין אים זיין גאנץ לעבן. כסדר שטייען פארן דיכטער'ס אויגן די ליידן פון מענטשן, זייער ארעמקייט און פארלארנקייט. איינס פון די לידער וואס גיט אויסדרוק אט דעם געפיל זיינעם איז דאס ליד דאס געבעט.

און ניט נאָר זינגט ער וועגן אָרעמע מענטשן, ער אידענטיפֿיצירט זיך מיט זיי. אַזאַ איז זײַן ליד, דו פֿרעגסט מיך, מײַן פֿרײַנד.
דו פֿרעגסט מיך, מײַן פֿרײַנד, ווי אַלט איך בין שוין. כ'וואלט עס דיר גערן דערציילן, נאר גלייב מיר מיין פריינט, איך ווייס נישט אליין, עס האט נישט געלוינט זיך צו ציילן. דער קארגער ציילט געלט, דער גליקליכער טעג, מען ציילט וואס איז ליב, וואס איז טייער. מיין לעבן אָ פֿרײַנד איז אַ וויסט לאַנגער וועג און פּונקט פֿאַר אַ יאָרן ווי הײַער. אויב לעבן הייסט לײַדן, דאַן לעב איך שוין לאַנג, דאַן האָב איך גענוג זיי, די יאָרן. אויב לעבן הייסט הערן פֿון גליק כאָטש אַ קלאַנג. דאן בין איך נאך גאר נישט געבוירן. ניט נאָר אין אָרעמען שטעטל, אויך אין דער גרויסער שטאָט, אין סאַמע וואַרשע, קומט אים די אָרעמקייט אַנטקעגן, און ער רעאַגירט אויף דעם אינעם ליד דער הענדלער.
אויסגעטאָן פון זיך די שאַנד, מיט אַ זעקל אין דער האַנט גייט ער אום פון הויף צו הויף, הייבט די אויגן אַלץ אַרויף, און ווי טרויעריק ער זינגט, איבערן גאַנצן הויף עס קלינגט, האַנדעל! האַנדעל! אַך, ווער זייט איר, ליבער ייד, וואָס פאַרציילט מיר אייער ליד? כ'וואוין דארט אויף דער סמאטשע גאס אין א קעלער פייכט און נאס מיט א גרויסן הויזגעזינד. זומער קומט דארט ניט אריין פון דער ליבער זון קיין שיין, ווינטער בלאזט דער ווינט. כ'גיי מיין גאנצן לעבן אום, מ'הערט פון מיר נאר וואו איך קום, האנדעל! האנדעל! אוי, כ'האב נאך ווערטער פיל, נאר איך טראג זיי אין דער שטיל. ווען איך קום אהיים ביי נאכט, אפגעמאטערט און פארשמאכט, שיט איך זיי און שיט. עט, וואס האב איך זיך פאררעדט? האט איר ניט אן אלטע בעט, אלטע הויזן, אלטע שיך? וואס איר ווילט נאר, האנדל איך! האנדל! האנדל! האנדל!
זיך צוקוקנדיג צו דעם אלעמען, ווערט אונזער דיכטער אן איבערצייגטער סאציאליסט. ער באהעפט זיך גייסטיג מיט די וואס קעמפן פאר א בעסערער וועלט. ער איז אבער ניט קיין סתם בעל חלומות. ער איז א רעאליסט און ער ווייסט אז ניט אזוי שנעל וועלן די גוטע צייטן קומען. זינגט ער א ליד וואס פון אויבן אויף קוקט עס אויס ווי א נאטור ליד. אין דער אמת'ן אבער איז עס אן אויסגעשפראכן סאציאל ליד, וואס גיט אויף א פארשטעלטן אופן אויסדרוק צו דעם וואס עס קומט פאר מיט מענטשן אויף דער בידנער וועלט.

אין קלעמענקער גרויסן בית מדרש איז שוין געווען צום ענדע דאס וואכעדיגע דאווענען. דער שטעטלישער חזן וואס זינגט יעדע תפילה אפילו ביחידות און בלייבט דעריבער נאך שפעטער, האט שוין צוזאמען געלייגט דעם טלית און האט אונטערגעברומט מיט א ניגון דעם יום. די עטליכע לעצטע ווערטער פון יום האט ער ארויסגעלאזט חזנ'יש הויך, הוא ינהגנו על מות, אין די לעצטע ווארט מות האט ער געוואלט, ווי זיין שטייגער איז, מאכן א קונץ, ארויפכאפן זיך גאר אויף דער הויכער אקטאווע, נאכדעם אראפלאזן זיך נידעריג, און באלד ווידער צוריק אין דער הויך. עס האָט זיך אים אָבער נישט אײַנגעגעבן. אַ טאָן האָט זיך פֿאַרטשעפּעט אין האַלדז, און ס'איז נישט אַרױס דאָס. ער האָט זיך דערשראָקן, און דערשראָקענערהײט האָט ער זיך אומגעקוקט, צי שטײט נישט װער נאָענט נעבן אים. אַז ער האָט דערזען דעם אַלטן הענעך, זיין שרעק קלענער געווארן, ער האט געוואוסט אז הענעך איז טויב. גייענדיג אהיים מיטן טלית און תפילין אונטערן ארם, האט דער נישט געראטענער מות אין די אויערן געקלונגען, און ס'האט אים געמאכט טרויעריג. צו אל די שווארץ יאר, דאס האט ביז אהער ביי מיר קיינמאל נישט דאס געטראפן, אבער ער האט זיך באלד דערמאנט אז פאר צוויי וואכן אין שבת מברכים בעת ער האט מיט די משוררים אין בית מדרש פארן עמוד געשטעלט האט כמעט דאס אייגענע געטראפן ביים שמע ישראל אין דער קדושה אז ער איז אריין אין שטוב האט ער שטיל אן א גוט מארגן אוועקגעלייגט דעם טלית און אפרוענדיג זיך אביסל פון גיכן גאנג האט ער זיך גענומען זינגען הוא ינהגנו על מות. נו, שוין! האסט קיין צייט נישט? דער טאג איז דיר קליין? עס גרילצט אזוי אויך אין די אויערן! גרונע, וואס הייסט עס גרילצט? איך נעם א טאן און דו זאגסט עס גרילצט? נו, אוודאי עס גרילצט! איך ווער שוין פארטויבט, מילא אז דו זינגסט נאך צוזאמען מיט די זינגערס אין די שול, מוז איך אויסשטיין, אבער איצט אליין וואס? גרונע, וואס רעדסטו? ביסטו משוגע? אוי, וואס איז מיט אים היינט? נו, גענוג דיר שוין מאכן זיך נאריש, גיי וואש זיך עסן. עסן האט דער חזן נישט געוואלט, אבער האט זיך באטראכט אז צוליב א רפואה מוז מען עסן. נישט עסן וועט נאך ערגער זיין, און ער האט זיך געוואשן. די המוציא האט ער געמאכט הויך און חזנ'יש אויסגעזונגען, און געקוקט אויף דעם ווייב צו באמערקט זי עפעס ווידער נישט, אבער דערויף האט שוין דאס ווייב גארנישט געזאגט, און דאס האט דעם חזן בארואיגט. נישקשה, נישקשה, מיר דאכט זיך נאר, מיר דאכט זיך נאר, נישט אזוי גיך פארלירט מען דאס קול. אבער ער האט זיך באלד דערמאנט אז ער איז שוין אלט פערציג יאר, און ביים חזן מאיר לידער האט עס געטראפן פונקט אין די זעלביגע עלטער. דאס איז געווען גענוג ער זאל זיך ווידער אנהייבן צו שרעקן, האט אראפגעלאזט דעם קאפ, טיף זיך פארטראכט, באלד האט ער אויפגעהויבן דעם קאפ און א שטארקן געשריי געגעבן, גרונע! וואס שרייסטו וואס שרייסטו ווי נישט מיט דיין קול, אוי לאמיך לעבן, וואס איז מיט אים היינט ביסט דאך טאקע משוגע טשעפעסט זיך צו נו וואס ווילסטו, קאך מיר אפ אפאר שיטערע אייער, אייער? נא דיר א נייעם יום טוב אינמיטן מיטוואך אייער, און ס'איז איצטער אזא יקרות א פינפער אן איי, גרונע עס מעג זיין א רובל אן איי צוויי רובל פינף רובל הונדערט רובל דו הערסט, קאך מיר אפ אפאר שיטערע אייער און רעד נישט. ביסט דאך טאקע א גרויסער פארדינער, דו מיינסט שוין טאקע אז אויס? ניין גרונע, ער האט איר געוואלט זאגן אז ער ווייסט נאך נישט אויף זיכער, א גליד שלאגט נאך, אפשר דאכט זיך אים נאר, אפשר איז עס נאר אן איינבילדעניש, אבער ער האט דאס מורא געהאט ארויסצורעדן, און גרונע האט נישט פארשטאנען פארוואס ער האט געשטאמלט מיינע שונאים. זי איז אוועק אפקאכן אייער, דער חזן האט דערווייל זיך צוגעזונגען. ער האט אויפמערקזאם זיך צוגעהערט צו יעדן טאן, ווי ער וואלט זיך אליין עקזאמינירט. און ווען ער איז נישט געווען אין שטאנד צו באקומען די הויכע אקטאווע האט ער זיך פארצווייפלט צעשריען גרונע דערלאנג גיכער די אייער! אין די אייער האט דער חזן איצטער געזען זיין איינציגע רעטונג. די חזנ'טע האט צוגעטראגן די אייער מיט א ברוגז פנים און האט אויסגעברומט, נא, אייערלעך ווילט זיך אים, מען דארט און מען קווארט, ער האט איר געוואלט אויסגיסן דאס הארץ זי זאל נישט מיינען אז ער מיינט טאקע די אייער, אבער ער האט זיך געשטארקט פארהאלטן, מיר דאכט זיך נאר, מיר דאכט זיך נאר, און ער האט אן ווערטער זיך גענומען אויסטרינקן די אייער ווי א רפואה. אויסטרינקענדיג די אייער האט ער געפרואווט מאכן אפאר חזנ'ישע קונצישע שטיק. אים האט זיך עס איינגעגעבן און ער איז פרייליכער געווארן. אה, נישקשה, נישקשה, גאט לעבט, גאט לעבט, נישט אזוי גיך פארלירט מען דאס קול, מאלע וואס מאיר לידער, ער איז געווען א שיכור, איך טרינק נישט, עט, אויף א ברית א ביסל וויין, נו, מאכט נישט אויס. ס'האט זיך אים געוויזן אפעטיט און ער האט געשלונגען א ביסן נאך א ביסן. נאר זיין פרייליכקייט האט לאנג נישט געדויערט. דער פריערדיגער נישט געראטענער מות האט אים אין די אויערן געקלונגען, און די מרה שחורה האט זיך ווידער אנגעהויבן. אין פארלויף פון צוויי וואכן איז זיין פנים געווארן מאגער און בלאס, די אויגן טיף איינגעגראבן, און ער האט געפילט אז אים גייען אויס די כוחות. וואס איז מיט אייך, חזן? האָט אים אַ זינגער אַ פֿרעג געטאָן, װאָס איז מיט מיר? װאָס פֿרעגסטו, איז מיט מיר? דו װײסט דען עפּעס? האַ? כ'װײס נישט. דערװײַל פֿרעג איך דאָס אײַך, װאָס ביסטו אַזאַ צערודערט? צערודערט, זאָגסטו? צערודערט, מער נישט, נאָר צערודערט. דער חזן מוז קלערן װעגן אַ גרױסאַרטיקן, ימים-נוראָימדיקן שטיק, האבן די משוררים משער געווען. איינמאל א דאנערשטאג צוויי וואכן פאר שבת מברכים האט דער חזן באשלאסן צו דערגיין דעם אמת, ער קען מער נישט אויסהאלטן, ס'איז געווען פארנאכט, דאס ווייב איז אוועק אין יאטקע נאך פלייש, די משוררים זענען זיך צעגאנגען, ס'איז נאר געבליבן דעם חזן מיט דעם עלטסטן זינגער יאסל באס. יאסל, וואס איז חזן? ברודער יאסל, דו ביסט אן ערליכער מאן, וואס עפעס היינט פרעגט איר מיך חזן? ברודער יאסל, ברודער יאסל! האט דער חזן שיער פונאנדער געוויינט, האט מער א ווארט נישט געקענט אויסרעדן. חזן, וואס איז מיט אייך? ברודער יאסל, זיי אן ערליכער מאן און זאג מיר דעם אמת, דעם אמת! חזן, וואס איז? ברודער יאסל, דו באמערקסט אין מיר עפעס א פארענדערונג? זייער, זייער א גרויסע פארענדערונג. איצטער זע איך אז דו ביסט טאקע אן ערליכער מאן, זאגסט דעם אמת אין די אויגן. און ווייסט ווי לאנג דאס איז שוין? דאס וועט שוין באלד זיין א חודש. יא ברודער, א חודש! א חודש! און ווי רעכנסטו יאסל? שוין פארלוירן אויף אייביג? וואס פארלוירן? נו וואס קען איך פארלירן? קיין געלט האב איך נישט, איך מיין דאכט זיך. דאָס קול. דאָ האָט שוין יאָסל אַלץ פֿאַרשטאַנען. ער איז געווען צו פֿיל זינגער ער זאָל דאָס נישט פֿאַרשטיין. מיט טרויעריקע בליקן האָט ער געקוקט אויף דעם חזן, און האָט געפֿרעגט, געוויס?